ואתה תצוה את בני ישראל, ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך, ואתה תדבר כל חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמה. די פסוק הייבט זיך אן מיט דריי ואתה'ס, ואתה תצוה, ואתה הקרב אליך, ואתה תדבר כל חכמי לב. אויב מיר גייען אביסל ווייטער קען מען טרעפן אין פרשת כי תשא, ואתה קח לך בשמים ראש, פרק ל'. וואס איז אביסל א המשך פון די פון די פרשה. ס'איז ידוע די שאלה אדער די הערה ווי ס'שטייט נישט משה רבינו'ס נאמען אין פרשת תצוה בכלל. מ'דארף אפשר טראכטן צו ס'איז א ריכטיגע שאלה, ווער זאגט אז א פרשה איז עפעס א זאך. אפשר א בעסערע הערה, אפשר א בעסערע פלאץ זיך אפצושטעלן, אדער אין אנדערע ווערטער, א בעסערע טיר אויפצומאכן, אריינצוקריכן אין די אין די טעם, אין די אין די טעיסט, אין די פנימיות פון די פרשיות, איז זיך צו שטעלן אויף די ואתה'ס. מ'דארף דאך פארשטיין, ס'דא אסאך פרשות אין די תורה, אפשר אלע פרשות אין די תורה, גייען דאך אויף די זעלבע זאך, וידבר ה' אל משה, טוה אזוי און אזוי, זאג פאר די אידן אזוי און אזוי, גיב דאך אזא און אזא מצוה, וכהנה וכהנה. אזא סארט נוסח וואס זאל שטיין, און ס'זאל שטיין דריי מאל, און דו, העסט טוהן, און דו, העסט טוהן, און דו, העסט רעדן, און דו, העסט ברענגען. איז עפעס נישט קיין שכיח'דיגע, נישט קיין רגיל'דיגע נוסח פון די תורה. מען דארף עומד זיין וואס ס'איז. אין אנדערע ווערטער, ס'זעט אויס כאילו אז אנשטאט זאגן משה רבינו'ס נאמען האט מען געזאגט ואתה, און דו, ואתה, ואתה. דא איז עפעס א הדגשה, עפעס א סארט הדגשה, עפעס א סארט החלפה פון, וואלט מען פארשטאנען פשוט וידבר ה' אל משה תצוה את בני ישראל, וואלט צו את בני ישראל אזוי ווי ס'שטייט נארמאל, וואלט געווען די נארמאלע סדר, דאס איז א געוויסע, מ'קען זאגן א געוויסע third person וועג וואס די תורה באופן כללי האט נישט, האט ליב צו רעדן אין א אבדזשעקטיוו טאון, אין א third person טאון. און דא עפעס. אנשטאט צו זאגן יענץ, מען זאל זיך אליינס פארשטיין, האט מען עפעס געזאגט ואתה, און דו. דאס הייסט אין אנדערע ווערטער, מען קען מען קען זאגן די פשוט'ע עברי טייטש וואלט מען פארשטאנען, אז דא איז דא א גאנצע פרשת תרומה, און ווייטער צו סוף תצוה, וואס די אלע פרשיות זענען מצוות כלליות. עס איז למעשה אפילו אנדערש ווי רוב אנדערע מצוות וואס עס איז מחויב אפשר אויף יעדער איינער באזונדער, וואס איז מחויב אויף יעדער איינער. מצוות ציצית דארף יעדע איינער ועשו להם ציצית יעדע איד זאל מאכן זאל מאכן ציצית ויקחו לי תרומה יעדע איד זאל נעמען א תרומה ולפי לפי ענינו און לפי נדבת ליבו די אנדערע מצוות זענען כלליות ס'הייסט ס'איז אין א וועג מער כלליות'דיג אין א וועג מער פרטיות'דיג ס'הייסט ס'איז חל אויף יעדע איינער בפני עצמו און נאך די גאנצע פרשה תרומה וואס דאס איז א פרשה פאר יעדע איינער זאגט דער אייבערשטער, נעמט כאילו די כביכול דער אייבערשטער משה רבינו זייט און ער זאגט, דו, ואתה תצוה את בני ישראל, דו, ואתה הקרב אליך, דו, ואתה תדבר אל כל חכמי לב. די די ואתה איז עפעס אזוי ווי מען דארף עס דארף עס ליינען, מען דארף עס מצייר זיין אזוי ווי עפעס אזא עפעס אזא סוד, עפעס אזא רופן אויף די זייט, ס'הייסט ס'קען זאגן איינער אזא גרויסע דרשה, גייט אין בית מדרש, רבותי מען דארף ברענגען תרומה, יא, אזוי ווי מען זאגט אסאך אזעלכע דרשות, יעדע איינער זאל ברענגען, איש כמתנת ידו, איש כפי נדבת לבו. נאכדעם נאכן דרשה גייט מען צו די צו די רב אדער צו די גביר צו די חבר אויפן זייט און מ'זאגט אבער דו, פאר דיך האב איך א צווייטע דזשאב דו דו דו דיין דיין זאך איז נישט צו ברענגען תרומה מיט יעדע איינער דיין זאך איז עפעס עפעס טיפער עפעס מער פערסענעל עפעס מער פערזענליך עפעס מער אינטימעט אזוי דארף זיך הערן אזא אזא ואתה תצוה. עס איז די זוהר הקדוש.

דארף מען מדייק זיין פונקטליך פון וואס, עפעס א סארט חלק פון בנין המשכן וואס דאס דארף עפעס א ואתה, עפעס א ספעציעלע ואתה, דאס עפעס א, וואס איז דאס, וואס איז די זאך, וואס גייט דא פאר? האט רבי חייא געזאגט אלא כולא ברזא עילאה, דאס איז א העכערע סוד, א סוד עליון, א סוד פון עולם העליון, וואס די סוד פון די ואתה איז לאכללא שכינתא בהדיה צו כולל זיין די שכינה צוזאמען מיט אים, צוזאמען מיט משה. לאמיר פארשטיין דא וואס ער זאגט. ס'איז אזוי ווי אונז זאגן וואלט געקענט שטיין וידבר ה' אל משה, וואלט געשטענט שטיין סתם ו ו תצוה והק והקרבת ו ועשית און אזוי ווייטער. ס'איז נישט געווען גענוג צו רעדן פון די נארמאלע, די נארמאלע אדרעס, די נארמאלע פערסאן, די נארמאלע דמות וואס אונז רעדן געווענליך, דאס איז משה. דאס וואלט עפעס נישט געווען גענוג. דאס איז אפשר געווען די פריערדיגע פרשה, דאס וואלט נישט געווען גענוג. און מען רעדט אין אזא מצד אין אזא נוסח וואס איז מצד אחד מער סתום דאס הייסט ס'איז מער כלליות'דיג מער ואתה ווער איז דער ואתה וועסט קוקן פריער וועסטו פארשטיין אז דא רעדט מען מיט משה וועסטו וויסן אז ס'איז ואתה ס'איז כאילו דא א געוויסע סתימה ס'איז א געוויסע כלליות'דיג אין דעם ס'שטייט נישט זיין נאמען ס'שטייט נאר דו מצד שני דאס איז אפילו מער מער מפורש דא האט מען מפרש געווען עפעס דאס איז א לשון א לשון ואתה. וואס איז מפרש מער און ס'איז מעלים מער בבת אחת, אין אנדערע ווערטער פון דעם וואס מען טוישט ארום די נאמען פון משה אדער די וצוית וואס זאל קענען שטיין סתם, און מען לייגט צו א ואתה, דא דארף מען עומד זיין אויף א סוד, דא דארף מען דא דארף מען טועם זיין עפעס א עפעס, ס'דא עפעס איינער אנדערש, עפעס נאך א די, עפעס א טיפערע די, עפעס א טיפערע אתה וואס מען מיינט דא באמת. און דאס האט רבי חייא געזאגט, דאס מיינט די שכינה. און די זוהר גייט דאך מיט אזא מיט אזעלכע כללים. מען קען קוקען דער רמ"ק דא אין זיין פירוש מוטשעט זיך אביסל ווייל ער האט געטראפען סתירות אין זוהר וואס מיינט וואס איז די סוד פון ואתה אין אנדערע ווערטער די זוהר האט דאך אזעלכע כללים די זוהר האט דאך אזא דיקשענערי פון כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא יעדע ווארט אין די תורה איז מרמז אויף א אנדערע סארט ספירה אנדערע סארט שם פון פון די אייבערשטער. און ואתה איז אויך א סארט שם, ואתה, לפי הפשט דא איז מרמז אויף די שכינה, די מידת המלכות, די ספירת המלכות וואס הייסט די שכינה. ווען ס'שטייט ואתה, און ס'שטייט, וואלט געשטאנען משה וואלט געווען עפעס איין ספירה. ווען ס'שטייט ואתה איז משמע מ'דארף דא כולל זיין, מ'דארף דא כולל זיין די שכינה צוזאמען מיט די, די תצוה. און די רמ"ק פרעגט שוין דאס איז עפעס מאי קא משמע לן, ס'איז דא עפעס א זאך פון די וועלט, בפרט א מצוה, בפרט די מצוה פון, מאכן השראת השכינה אויף די וועלט איז דא עפעס א מצוה אויף די וועלט וואס מען טוט אן די שכינה, איז דא עפעס א מצוה וואס יעדער איינער ווייסט, לייק, א מענטש טוט, דער אייבערשטער העלפט אים צו, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו, די סייעתא דשמיא, הבא ליטהר מסייעין אותו, יעדע סינגעל זאך איז מיט די שכינה, וואס וואס וואס ליגט דא? דאן דארף מען אביסל מער מפרש זיין, מען דארף מער מפרש זיין וואס מיין איך ווען איך זאג ואתה מיינט די שכינה. וואס אונז זאגן בעצם, מ'דארף דאך הערן די סארט טייטש אלעמאל, די סארט די סארט מדרש, די סארט די סארט וועג פון ליינען זאכן. שטייט ס'איז דא א די, ס'איז דא עפעס א דיך, ס'איז דא עפעס א עפעס א מיך, אדער א דיך, אני, אתה, ביידע זענען נאמען פון די שכינה, יא? ס'איז דא עפעס א די וואס מ'רעדט מיט, ווען מ'רעדט, אלע מצוות זענען צו עפעס א געוויסע די. אין אנדערע ווערטער, ס'איז דא עפעס איינער, אזא מין מענטש, א פערזאן, וואס ער איז בר הכי צו ווערן מצווה, ער איז בר הכי, ער איז א בר דעת, מען קען נישט רעדן, עפעס שטייט אין די תורה, צו את בני ישראל ווייסן עס אמאל, נישט בנות ישראל, אדער נישט קטני ישראל, נישט נשים עבדים וקטנים, נישט איינער וואס פארשטייט נישט, דארף זיין עפעס א בר הכי, עפעס אז ס'דא א סארט מענטש, א סארט סאבדזשעקט, א סארט מענטש וואס ער איז בר הכי צו זיין די רעסיפיענט, צו זיין דער וואס מען רעדט צו אין די תורה. דאס איז א סארט, א סארט די, א סארט, געווענטליך, אין כל התורה כולה, א סארט דבר אל בני ישראל, א סארט וידבר ה' אל משה. דאס די משה, די משה, די בני ישראל, זיי זענען די ריכטיגע מקבלים, זיי זענען די ריכטיגע, זיי קענען מקבל זיין א שטיקל, א שטיקל מצוה. און פאר מ'איז אזא סארט מענטש, דאס דארף מען הערן און וויסן, פאר מ'איז, פאר מ'איז די מענטש, פאר דו ביסט אזא סארט דו, אזא סארט איך, וואס קען הערן א מצוה איז נישט שייך, ס'איז נישט, קען שטיין טויזנט מצוות אבער עס איז נישטא גארנישט וואס קאנעקט עס צו מיך, נישטא גארנישט וואס מאכט אז ס'זאל חל זיין אויף מיך, אדער אין אנדערע ווערטער איז נישטא קיין מענטש צו וועם ס'זאל רעדן, און דאס איז א סארט מענטש, און לא עוד אלא די סארט מענטש וואס ער ווערט מצווה אין מצוות, די סארט מענטש וואס, מ'קען זאגן בעסער, וואס די תורה רעדט צו אים, וואס די מצוות רעדן צו אים, דאס איז א סארט מענטש, און אסאך מאל אויב א מענטש. זעהט אז די מצוות ארבעטן נישט ביי אים, זיין זיין בית המקדש האט זיך נישט געבויט, זיין חכמי לב'ס האבן עפעס נישט די חכמת לב וואס זיי דארפן האבן צו מאכן א מקדש, איז נישט די די לאו דווקא די מצוות זענען א פראבלעם, לאו דווקא ס'איז דא עפעס א קשיא, ס'איז אסאך מאל די פשט דו ביסט נישט די מענטש, מ'דארף זיין אזא סארט מענטש, מ'דארף חוקר זיין, מ'דארף עומד זיין, ווער די סארט מענטש איז מי הוא זה. דער אתה פון וועמען די תורה רעדט צו, ווער איז די אתה? א גאנצע תורה איז דאך דא א אתה, ס'איז נאר בהעלמה, ס'שטייט שטייט בני ישראל, ס'איז דא עפעס א אתה, ס'דא עפעס א דו, דארף מען זען זיך אריינצולייגן, דאס הייסט ויתיצבו בתחת בתחתית ההר, דארף זיך אוועקשטעלן אונטער די בארג, ס'איז דא עפעס אזא סארט מענטש וואס ער שטייט, ער קען שטיין, ער קען זיין די מקבל פון הר סיני, ער קען זיין די בתחת ויתיצבו ס'איז דא אזא זיך אוועקשטעלאכטס אזא, זיך אוועקגעשטעלט, ער איז א מענטש, ער איז די שומע, ער איז די מצווה, מצווה ועושה. יעצט אין דעם איז דא איז דא א סוד איז דא רזא עילאה איז דא אמאל וואס איך אזוי ווי איך זאג מען דארף גיין אויף די זייט און זאגן א סוד וועגן דעם ווייל לעולם נישט דא קיין אזא מענטש ס'איז נישט דא סארי אבער ס'איז נישט דא נישטא קיין אזא מענטש וואס ער קען אויף אים קען חל זיין די מצוה, און מען קען עס אריין לערנען, ווייל איך טראכט, זאג שוין די ווארט ויתיצבו בתחתית ההר, מען קען דאס פארשטיין, דאס איז אליינס אזויווי א געוויסע כפיית הר כגיגית, אין אנדערע ווערטער, ס'איז נישט דא קיין מענטש וואס קען עומד זיין אין די אתה, ס'איז נישט דא קיין מענטש וואס אויף אים קען די אייבערשטער הייסן זאכן טון, דאס איז עפעס נישט בגדר בן אדם בכלל, מען דארף עס הערן, ווען מען זאגט אז ס'איז דא א מענטש וכנגדו, קעגן אים, א גאט, א. ספירת המלכות, השכינה, מצווה ועושה, ער זאגט אים וואס צו טון, ס'איז נישט עכט א רילעישאנשיפ וואס מאכט סענס, ס'איז נישט עכט א סארט מענטש וואס איז מעגליך צו זיין, און ווען ס'געשעהט אזא סארט זאך, ווען דער מענטש באקומט א מצוה באמת, ווערט ער בטל במציאות, ווערט ער, אין אנדערע ווערטער, א בעסערע ווארט פאר דעם איז, ער ווערט אווערוועלמד, ער ווערט, ס'איז אים צו גרויס, ס'ווערט אזויווי שבירת הכלים, ער ווערט, ס'איז צו גרויס פאר א מענטש, צו זיין דער אתה וואס די תורה רעדט צו אים. פאקט איז אזוי. דארף זיין זייער שטארקע כלי, נאך זיין זייער שטארקע מענטש בכלל צו קענען רעדן מיט דעם, עס איז נישטא קיין בשר ודם באמת וואס די תורה קען רעדן צו. דאס איז די פאקט. עס איז נישטא קיין בשר ודם וואס כי מי אל מי כל בשר אשר שמע קול אלהים חיים ויחי, עס איז נישטא קיין כל בשר וואס קען הערן קול אלהים און לעבן. דאס איז דאך די אמת'דיגע פרחה נשמתם פון מעמד הר סיני, דאס איז די סוד וואס תוספות זאגט אז.

די גרויסע, מען זעט דאך בפירוש אין די פרשיות פון מתן תורה, אז זיי האבן דאס געזאגט, האט מען געזאגט פאר משה רבינו, לייג מיך נישט אריין אין די אתה, פליז, דבר אתה עמני ונשמע ואל ידבר עמני אלהים פן נמות, יא, רעד נישט, איך וויל מער נישט רעדן מיט מיט גאט, איך קען מער נישט, איך קען נישט שטיין אין אזא פלאץ, א בשר ודם, אפשר משה רבינו, אבער א בשר ודם קען נישט שטיין אין אזא פלאץ וואס שמע קול אלהים חיים ויחי, קען נישט, ס'איז ס'איז א. נישט דא קיין, ס'נישט דא קיין, אין אנדערע ווערטער, אויב איך פארשטיי, אז יעדע, יעדע מדובר דארף האבן עפעס א אתה וואס קען עס הערן, יעדע, יעדע ווארט דארף האבן עפעס א שמיעה וואס קען עס שמע בכל לשון השמע לאזנך מה שאתה שומע מפיך בכל לשון שאתה שומע, עס דארף זיין עפעס א שמיעה, עפעס א שמע ישראל, עפעס א שמיעה. און אזוי ווי אונז זאגט, לאמיר זאגן אז איך רעד מיט דיך, ביסטו א, ווייל צווישן מיך מיט דיך, ביני וביניך איז נישטא אזא גרויסע נפקא מינה, אונז קענען רעדן איינער מיט די צווייטע, אויב ס'איז דא צוויי גאר גרויסע מענטשן, זיי קענען נישט רעדן באמת'דיג מיט אנשים פשוטים, איינער וואס איז ממש א מופשט פון דער וועלט, ער קען רעדן מיט א צווייטער חבר זיינער וואס איז אזא בר הכי, אדער אין א געלט משל איינער וואס איז א גרויסער גביר ער פירט עפעס א ריזיגע ביזנעס, ער קען ער קען נישט עכט רעדן, דו ביסט נישט קיין מענטש צו רעדן מיט אים ווען דו ביסט עפעס סתם א דזשעניטאר, אדער זיין א צווייטע CEO איז ביסט א מענטש צו רעדן מיט אים. און דאס פארשטייט מען דאך אליינס פשוט אז עס איז נישט דא קיין שום נברא שבעולם וואס ער איז דער בר הכי צו רעדן מיט גאט, נישטא אזא זאך. און אויב די אייבערשטער עקשנ'ט זיך דווקא יא, מאכט א אש הגדולה, די ווערט לויפט אוועק די מענטש, ער קען אוועק לויפן אין א שלעכטע וועג, וואס זאגט פריקת עול, דאס איז איין וועג, ויסעו מהר השם, דאס קומט ארויס פון דעם, דאס איז א פריקת עול'דיגע וועג, און מען קען עס טון אין א שיינע וועג, אין א יראת שמים'דיגע וועג, און זאגן, איך וויל נישט, איך קען נישט שטיין אין אזא פלאץ, איך האב פחד, איך האב א יראת שמים, איך האב א יראת הרוממות, איך קען דאך נישט שטיין אין אזא פלאץ. איך בין בטל במציאות, דאס איז די אמת'דיג די חזרה כשראו את האש הגדולה, אין אנדערע ווערטער ס'נישט דא מער ווער ס'זאל זאגן נעשה ונשמע, ס'איז נישט מעגליך צו זיין א מענטש וואס אמת'דיג זאל זאגן נעשה ונשמע, די נעשה ונשמע וואס זיי האבן געזאגט איז טאקע בדווקא נעשה ואחר כך נשמע, אהן די ווארט, ס'איז מתוק מדבש, ווייל פאר דו האסט געהערט, פאר די נשמע, פאר די שמע קול אלהים חיים, פאר די. דבריו שמעת מתוך האש, דעמאלטס קען א מענטש זאגן יא יא איך וועל זיך מקבל זיין עול מלכות שמים, ער האט א רצון, ער האט א קבלת עול, יא עס סאונדט א גוטע איידיע, נעשה ונשמע. נאכדעם וואס ס'איז דא די מראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר, נאכדעם וואס ס'איז דא די כל בשר אשר שמע קול אלהים חיים, דאס איז שוין לאנג חוזרים כשראו את האש הגדולה, ס'נישט דא קיין אזא זאך. נאר וואס בלייבט, די ערשטע הווא אמינא און פאר ס'איז געווען פורים בלייבט, א כפה עליהם הר כגיגית, פאקטיש ער איז דער גאט, ער קען דיך ער קען דיך צווינגען, מען פרעגט דיך נישט, די די ביטול קען מאכן אזא סארט אונס, ער פרעגט דיך נישט, ביסט סטאק, דו מוזט דו מוזט פאלגן די תורה, דו מוזט מקבל זיין די תורה, אבער עס איז נישט דא אמת'דיג ווער עס זאל מקבל זיין, עס איז נישט דא אמת'דיג א קאנווערסעישאן דא, צווישן די שמיעה און די און די משמיע, צווישן די מדבר און די און די אתה וואס ער רעדט צו. דאס איז די פאקט, דאס איז די חזרה, דאס איז די די ביטול במציאות, די צוברעכנקייט וואס צוברעכט א מענטשן, און מען דארף וויסן אז. אזוי ווי איך האב געזאגט יעצט איז דא צוויי צוויי וועגן פון דאס פון דאס נעמען דאס הייסט עס דא א גוטע וועג לכאורה וואס מ'קען זאגן עס איז א סארט ווייקעס א סארט ביטול א סארט קבלת עול דאס איז צד הטוב אבער עס דא אויך א צד הרע און די צד הרע אין אנדערע ווערטער די פסולת וואס קומט ארויס פון דעם איז די מודעא רבה לאורייתא איז די אלע מענטשן וואס זיי זענען פורק עול אמת'דיג וואס ער זאגט דאס איז א אמת'דיגע נישט קיין לימוד זכות דאס איז די אמת לאמיתו יעדע איינער וואס איז פורק עול אין וועלכע לעוועל איז פורק עול אדער יעדער איינער וואס איז בורח מהר השם וואס איז כתינוק הבורח מבית הספר, וואס ער זאגט באמת איז, איך האב צופיל יראת הרוממות, איך קען נישט שטיין אין אזא פלאץ, איך בין נישט אזא סארט אני, די די גרויסקייט פון גאט, די גרויסקייט פון די שטארקייט, די פייער פון די התגלות השכינה, לאזט נישט קיין פלאץ פאר מיך, און איך ס'שטופט מיך אוועק, ס'שטופט מיך, ס'שטופט ממש אוועק מענטשן, די אונס. די אונס פון מעמד הר סיני פון כפה עליהם הר כגיגית איז נישט נאר ס'איז דא מענטשן וואס זענען וואס ס'צעברעכט און זיי בלייבן צעבראכן און זיי בלייבן מיט קבלת עול און ס'איז דא מענטשן וואס ס'צעברעכט זיי און וועגן דעם לויפן זיי אוועק און זיי קענען טאקע נישט די מקבלים עול מלכות שמים און די פורק עול מלכות שמים שניהם שורש אחד להם ווייל דאס איז די

וואס ער זאגט די זוהר אין סוף פון די שטיקל. די אייבערשטער וויל יא א זאך וואס הייסט, מ'זאל זיך קענען טרעפן. מתוך בני ישראל, דארפסט הערן וואס די זוהר ענדיגט די שטיקל, איך לייג אין די נאוטס נאך די שטיקל. מתוך בני ישראל, די אייבערשטער וויל ואתם הדבקים בהוי"ה אלהיכם חיים כלכם היום, זייט לעבעדיג, נישט. בין געשטארבן פון שראו את האש הגדולה שפרחה נשמתם די אייבערשטער וויל ואתה הקרב אליך מתוך בני ישראל פון די בני ישראל זאל עפעס ארויס קומען איז אויך א פסוק וואס מען דארף הערן אזוי ווי עס שטייט מתוך בני ישראל דארף ווערן די יחוד דארף ווערן די שמחה דארף ווערן די עבודת השם די מצוה די משכן. אין אנדערע ווערטער די אייבערשטער וויל עס זאל זיין א נעשה ונשמע, די אייבערשטער וויל עס זאל זיין א קבלת עול מלכותו ברצון קבלו עליהם, דאס איז די מטרה, ס'מוז זיין עפעס א וועג וואס מ'זאל קענען דאס אויספירן. קענסט נישט זאגן אז די מטרה איז טאקע צו צוברעכן דעם מענטש, טאקע עס צו מאכן אויס, צו מאכן כפה עליהם הר כגיגית. סיי ווייל וועגן מ'זעהט דאך די צרה וואס קומט ארויס פון דעם, און סיי ווייל דאס איז נישט די מטרת הבריאה, די גאנצע מעשה דא הייבט זיך אן מיט דעם וואס למעשה ידיך תכסוף, וואס די אייבערשטער וויל אז די נברא זאל זיין די עיקר, און ער זאל זאל קענען זאגן די אייבערשטער האט דיך געהאלפן, די ווארט האסט דאך געהערט, די ווארט וואס אונז זאגן די אייבערשטער האט אונז געהאלפן יא, וואס זאגט מען ביי פורים, די אייבערשטער האט אונז געהאלפן, דאס איז די טייטש. אה דא האט אייבערשטער איבערגעגעבן די גאנצע זאך פאר דיך און ער העלפט דיך, געווענליך אפשר אויב עפעס בפשטות דארפן אונז אים העלפן, דאס אז ער העלפט אונז דאס איז אפסייד דאון דאס איז ונהפוך הוא, אבער דאהי ונהפוך הוא דאס איז די גאנצע מעשה פון די וועלט פארדעם איז דא א וועלט אז די אייבערשטער זאל אונז העלפן נישט אז אונז זאלן אים העלפן ער דארף נישט קיין העלפ אבער עס אונז זאלן טון זאכן און מען זאל קענען זאגן ער האט אונז געהאלפן אונז האבן געטון א מצוה ברוך השם די אייבערשטער האט מיך געהאלפן טון א מצוה יא דאס איז די אפסייד דאון אבער דאס איז די מעשה. יעצט גיי מיר צוריק צו די זוהר גיי איך צוריק דא ואתה תצוה. וואס דער טייטש ואתה תצוה וואס זאגט רבי חייא לאכללא שכינתא בהדיה מ'דארף כולל זיין די שכינה אין אנדערע ווערטער לאמיר אביסל פארגעסן נאכאמאל אביסל אוועקנעמען די איך וואס איז די פריערדיגע איך, די איך וואס האט געזאגט נעשה ונשמע כאילו צו אים דארף מען רעדן. נע נע נע נע. ווען מען זאגט ואתה, פשטות מיינט דאך ואתה משה, יא יעדע איינער ווייסט, מ'וועט זעהן, מ'וועט מדייק זיין אביסל שפעטער וויאזוי ער דינגט זיך אויף אויף אויף רב חייא, מ'זאגט דארט אנדערע פשטים, מ'דארף מדייק זיין אין דעם, וואס

אז ס'קען זיין א שמיעה פאר דבר השם, אז ס'קען זיין איינער וואס ער איז דער מצווה, וואס ער איז דער וואס שטייט אויף די צווייטע זייט טעלעפאן ווען דער אייבערשטער קאלט און ער זאגט איך וויל רעדן מיט דיך, דאס איז די גרויסע זאך וואס הייסט ואתה, דאס איז די גרויסע זאך פון כל התורה כולה, אז ס'איז דא, ס'איז דא אזא ואתה, און ווען מ'הערט די ואתה דארפסטו דארף מען טון זיך נישט טועה זיין, ווען דו הערסט די אייבערשטער זאגט ואתה דארפסטו וויסן ער רעדט נישט צו דיך, נישט צו דער פריערדיגע דיך וואס דו האסט געמיינט, ער רעדט צו דיך וואס דער דיך איז אליינס די שכינה, רעדט צו זיין אייגענע שכינה כביכול, און דער אייגענע שכינה, דאס איז אליינס משה רבינו, דאס איז אליינס די נשמה פון משה רבינו, ווען ס'איז מופשט פון די, פון די משה, ווען מ'רופט עס טאקע נישט משה, מ'דארף עס אויפהערן, משה איז א פראבלעם, מ'דארף עס נישט רופן משה, מ'דארף עס רופן ואתה, אין אנדערע ווערטער, און כ'וועל נאר זאגן איין מאל, דאס איז די אמת'דיגע עומק פון דעם, די מציאות, די מציאות וואס ס'איז דא מענטשן, די מציאות וואס ס'איז דא נבראים, ס'איז דא נפרדים, ס'איז דא זאכן וואס זענען נישט גאט. ס'איז נישט אמת'דיג דא אזא מציאות, די מציאות איז נאר די שכינה, די מציאות איז נאר אז די אייבערשטער האט געמאכט אזא מידה אז ער זאל קענען רעדן מיט א צווייטן, כביכול, ס'זעט אויס, דאס דאס איז די מציאות פון דעם, אזוי ווי מ'זאגט די שורש פון אלע נבראים איז מידת המלכות, די שורש פון אלע, די ווארט פון אלע נבראים, די אמת'דיגע מציאות פון אלע נבראים, די אמת'דיגע מציאות פון א נשמה, א נשמה איז די היכי תמצי אז גאט קען רעדן צו איינעם, עד כאן, דאס איז די גאנצע זאך וואס הייסט א נשמה, וואס הייסט א נשמה, וואס איז דאס חלק אלוקי ממעל, וויאזוי קען דאס זיין. נשמה איז די טייטש אז די אייבערשטער האט זיך געמאכט אזא סארט וועג וואס ער קען רעדן מיט איינער, פאר עס איז געווען עד שלא נברא איז נישט געווען צו וועם צו רעדן, עס איז נישט געווען קיין אתה, עס איז געווען נאר הוא, עס איז געווען נאר הוא ושמו בלבד, נאכדעם איז דא א אתה, עס איז דא א צווייטער וואס ער קען רעדן און דאס איז די מציאות, און אוודאי אויב דאס האט עס געמאכט, דאס קען דער אייבערשטער, דער קען רעדן, צו דעם קען מען רעדן און צו דעם קען מען טאקע הייסן בויען א משכן, צו דעם קען מען טאקע הייסן מאכן א הדלקת המנורה, די אלע זאכן וואס עס רעדט זיך אין פרשת תצוה. און לאמיר אויספירן וואס מ'האט גערעדט וועגן וועגן די פורים דאס די טייטש די ואתה ער איז די אמת'דיגע הדר קבלוה בימי אחשורוש קיימו מה שקיבלו כבר אין אנדערע ווערטער וואס איז די טייטש קיימו מה שקיבלו כבר איך דארף עס זאגן א פשוטע טייטש קיום איז א לשון אזוי ווי מען לערנט אין חזל מקיים את השטר יתקיים בחותמיו מ'איז מקיים אויף ענגליש הייסט עס קאנפירם נישט אפשר די ריכטיגע ווארט אזוי ווי נאוטערייז יא דאס הייסט מ'נאוטערייזט א שטר אין אנדערע ווערטער איך זאג עס איז טאקע כ'בין נישט מחדש די שטר כ'בין נישט מחדש די זאך נאר וואס איך טוה איז איך מאך עס עכט איך בין מקיים איך בין מאשר ס'איז אפשר די בעסערע ווארט אישרו מה שקיבלו כבר אויף א היינטיגע עברית וואלט מען געזאגט, מ'האט מאשר געווען אז דאס איז טאקע א א שטר, איז דא טאקע אזוי ווי א צווייטע צד דא, איז דא טאקע א א קיום אויף וואס ס'איז שוין געווען, דאס איז דער עברי טייטש קיימו וקיבלו, זיי האבן מקיים געווען קיימו על נפשם ועל זרעם, זיי האבן געמאכט א אישור, נישט נאר זיי האבן געזאגט אונז גייען, זיי האבן עס טאקע מאשר געווען, זיי האבן עס טאקע. געבן תוקף, אין אנדערע ווערטער אויף לומדיש וואלט מען געזאגט טאקע געמאכט זאל האבן א חלות, אדער אזוי ווי דעם שטר השטר מתקיים זיי האבן עס טאקע נאטערייזד, זיי האבן טאקע מעיד געווען אז דאס איז טאקע אמת, די קבלה איז טאקע אמת. דאס איז אביסל, וויאזוי ליינט מען דאס אביסל בעסער, אביסל טיפער, ליינט מען דאס אז זיי האבן זיך אליינס געגעבן א קיום, זיי האבן זיך אליינס געגעבן א מציאות, וואס דער מציאות קען סיינען אויף די שטר, אזוי ווי מען האט א שטר און מען האט א הסכם, אויב די צווייטע, אויב איינער איז געווען באונס, איז כאילו, וואס איז די טייטש אונס? אונס איז טייטש, דער דער דער אני, דער הרוצה, דער אני וואס ער איז דער מחליט, ער איז דער רוצה וואס ער דארף סיינען, ער איז דער קאונטער פארטי פון די קאנטראקט, ער איז נישט דא, יא? דאס איז דאך די עברי טייטש. ער איז נישט דא פארוואס ער געווען באונס אנדערע ווערטער ס'איז איין זייטיג די גאנצע שטר איז איין זייטיג ס'נאר דא איין מענטש דער מאנס נאר דא איין איין מענטש די צווייטע איז אמת'דיג נישט דא געווען זיין זיין גוף איז דא געווען מ'האט אים כופה געווען אבער זיין נשמה זיין זיין אני איז נישט דא געווען יא קומט דער קיום און די קיום קיום השטר השטר יתקיים דער קיום און קיימו מה שקיבלו זי זאגט נישט זאגט אונז זיי רעדן נישט יעצט פון די קבלה די קבלה איז שוין געווען זיי רעדן פון א קיום אין אנדערע ווערטער אונז זענען מחזק אונז זענען ברענגען צוריק דער צווייטער מענטש וואס ער דארף צו עקזיסטירן צו מקיים זיין די שטר, אונז ברענגן אים צוריק אלס א דבר בעל הבית, אלס א אני בפני עצמו, אלס א אתה בפני עצמו. אדער מען וויל עס ליינען אויף א נוסח קבלה, זאגן קיימו מיינט מען האט מקיים געווען די כלים, מען האט אזוי ווי מחזק געווען די כלי, וואס די כלי הייסט די נברא, מען האט מחזק געווען די נברא אז ער קען זיין דער מקבל את התורה, ער קען זיין דער, דאס איז די אויפטו, און דאס איז די טייטש, על פי די מהלך דאס איז די טייטש. אז דער רש"י זאגט אז מ'איז מקבל, פארוואס איז מען מקבל געווען די תורה מאהבת הנס, און אונז לערנען אין די רמב"ן, וואס טייטש מאהבת הנס, ווייל אונז לערנען אין די גמרא אין אן אנדערע פלאץ אז די נס פורים איז געווען גרעסער פון די נס פון מתן תורה, דאס הייסט פון יציאת מצרים, פארוואס איז געווען גרעסער, דאס איז דאך א קל וחומר, ומה מעבדות לחירות אומרים שירה ממוות לחיים לא כל שכן, וואס איז די ממוות לחיים, דאס הייסט מעבדות לחירות איז די טייטש, ס'איז דא א מענטש, ס'איז דא עפעס א אני, קודם איז ער געווען א עבד משועבד צו דעם, יעצט ווערט ער לחירות און ווערט משועבד צו די אייבערשטער, אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך, דאס איז בעצם די כפיית הר כגיגית, ווייל כל, א גאנצע צייט איז נאך אלץ א עבד, נאך אלץ נישט דא עכטע אני, ס'איז נאר דא, ער איז געווען א עבד פאר פרעה איז ער א עבד פאר גאט, דאס איז דאס איז די ערשטע וועג, דעמאלט דאס דארף נאך א קיום, אין אנדערע ווערטער דאס דארף נאך איינער וואס זאל קענען זאגן אז ס'איז באמת דא א צווייטע פארטי פאר די הסכם, אז ס'איז באמת דא א צווייטע חלק פון די שטר, ווי אזוי מאכט מען די קיום? ממות לחיים, ממות לחיים איז דער טייטש, נישט אזוי ווי פרחה נשמתן אויף מעמד הר סיני, וואס זאגט אז די גרויסקייט פון גאט, די גרויסע התגלות השכינה האט זיי געסקוואשט, ס'איז געווארן, ס'האט זיי אווערוועלמד, ס'האט זיי איבערגענומען, זיי קענען מער נישט לעבן. נאר ס'איז נישט געווען בכלל אזא גרויסע התגלות השכינה, און ס'איז געבליבן, נאר ס'איז ארויסגעגאנגען לחיים פון דעם, זיי האבן געזען דא א מענטש וואס ער לעבט, ער איז א חי המת, און מיטאמאל דער מענטש לעבט, דער כלי, דער גוף, דער אני פון די אידן, ס'לעבט, און דער אני פון די אידן זאגט. אני רוצה, ער וויל מאכן א יום טוב פורים ברחובה מ, ער וויל מאכן א א נייע תורה, ער וויל מאכן א נייע קבלת התורה, דאס איז די די סוד פון קימו וקיבלו, דאס הייסט ממות לחיים, אז נישט אז ס'איז נישטא קיין אני, נאר ס'איז יא דא אני, נאר וואס איז די סוד, דער אני, דער חיים, דער ממות לחיים, דאס איז אליינס די שכינה, אזוי ווי. ווער ס'פארשטייט די גאנצע ענין פון אסתר און פון אסתר המלכה און פון פורים און די טייטש, די קימו דאס איז די סוד, דאס הייסט קימו למעלה מה שקיבלו למטה, די למטה איז די זעלבע זאך ווי למעלה, די שכינה וואס געפינט זיך למטה, וואס נעמט זיך טוען מיט די אסתר וואס נעמט ביי געפינט זיך אין אחשורוש'ס פאלאץ, ס'איז נישט א אנדערע אסתר ווי די שכינה וואס ליגט זיך אין עליונים, ס'איז נישט קיין אנדערע שכינה, ס'איז נאר די שכינה, און. און דאס איז דער וואס די אייבערשטער קען רעדן צו און דאס איז דער וואס ער קען, דער שכינה קען יא, קען מאכן א רצון, קען מאכן א קבלה, קבלת התורה מאהבה, דאס איז די, צוריק צו מסביר זיין פון אמר רבי יצחק, לאמיר לערנען נאך איין שטיקל אדער צוויי שטיקל אזוי צו מוסיף זיין דעם עומק, אמר רבי יצחק, ווען די זאגסט ואתה דארפסטו וויסן דאס איז נישט נאר די שכינה, נהורא עילאה ונהורא תתאה כלא כחדא אקרי ואתה. ווען מ'זאגט ואתה, ואתה מיינט נישט נאר אתה, שטייט דאך ואתה. די ו', אונז ווייסן דאך יעדער איינער ווייסט אז ו' איז א רמז אויף זעיר א, ו' איז א רמז, ו' אין די קאוד פון די דיקשענערי פון די זוהר, ו' איז די טייטש קודשא בריך הוא, וואס איז די טייטש ספירת התפארת, ס'האט זעקס ספירות, דאס איז די ו'. נאר אזוי ווי ס'שטייט ואתה מחיה את כולם, ווער איז מחיה את כולם? קודשא בריך הוא ושכינתיה, נישט נאר די שכינה נאר די יחוד, די ביידע צוזאמען, דאס איז וואס איז מחיה את כולם. אויף דעם זאגט ער וועגן דעם שטייט נישט והקרבת וצוית ודברת, פארוואס בגין דההוא זמנא שריא שים שריא שמשא בסיהרא ואשתתף כלא כחדא ווי יעצט ווען מ'האט אנגעהויבן בויען די משכן, נישט נאר אז ס'דא א נברא א א מצווה א שכינה וואס ער באקומט ציווי פון קודשא בריך הוא וואס ער איז דער מדבר, ניין קודשא בריך הוא אליינס ליגט אויכעט אין די שכינה דאס הייסט די שמש די שכינה קודשא בריך הוא איז שוין מחובר אין די לבנה אין די סיהרא. און דאס איז די אמת'דיגע וואס רעדט, על יעדע מאל מען זאגט ואתה דארפסטו וויסן אז עס איז נישט נאר ס'איז נאר דא די שכינה, עס איז אויך דא די קודשא בריך הוא, עס איז אויך דא א ואתה, עס איז שוין א יחוד אליינס. דאס איז געווען ר' יצחק'ס שיטה, וואס ר' יצחק מוסיף איז געווען צו ר' חייא, און ווער עס פארשטייט וואס איך האב געזאגט פארשטייט פונקטליך וואס גייט דא פאר. איז געקומען ר' אלעזר, ר' אלעזר האט געזאגט אז עס איז נישט גענוג, נישט גענוג צו לערנען די פסוקים. מען דארף ברענגען א בעסערע ראיה. ער איז נישט געווען צופרידן. ר' אלעזר מיט נאכדעם רבי שמעון אויך האבן געזאגט אז מען ברויך א בעסערע פסוק וואס מען קען פרואוון די גאנצע זאך. און כ'וועל זאגן עסט בעסער פארשטיין וואס זיי האבן געזאגט. ר' אלעזר האט געזאגט שטייט א פסוק אויך שפעטער אין פרשת ויקהל פקודי ל"ו יא? אין פרשת ויקהל שטייט אזא פסוק.

ס'איז עפעס א מאדנע לשון, אשר נתן להם הוויה חכמה ותבונה, ס'איז בהמה, זאגט דער ראדזינער זאגט אז בהמה איז א רמז אויף א בהמה, בהמה איז די שם ב"ן בהמה איז א רמז אויף די שכינה, אין אנדערע ווערטער איז מרמז אויף די גוף, ס'איז מרמז אויף די נברא, אויף די כלי פון די נברא. רבי דוד אלעזר, איך האב א ראיה פון די פסוק אז די חכמה ותבונה, אין אנדערע ווערטער ווי אזוי האט מען געמאכט די משכן, קען דאך אזוי ווי איך האב געזאגט קען דען א מענטש שטיין און זיין די ואתה, קען דען א מענטש מאכן די משכן, קיין מענטש קען נישט. נאר ווער קען? הוויה קען, ווייל די די הוויה וואס ער געבט אריין חכמה ותבונה אין די שכינה, בהמה אין זיי, און זיי זענען, ווען מען רעדט פון זיי רעדט מען אמת'דיג פון די שכינה שבתוכם, די שכינה וואס איז זיי, וואס אין די בהמה האט די אייבערשטער געגעבן חכמה, אזוי זאגט די די ראדזינער בשם, אוי איך געדענק נישט, אז ס'איז דא א געוויסע חכמה וואס די אייבערשטער געבן אין בהמה, ער ברענגט פון זיין טאטע אדער פון א צווייטן, אין די אין די שכינה איז דא אליינס א געוויסע חכמה, ס'הייסט חכמות נשים בנתה ביתה, א געוויסע חכמה פון אין זי אליינס, ס'הייסט ס'איז דא א געוויסע כח וואס זי קען מקבל זיין, זי קען טון די זאך, זי מוז נישט אלעמאל נאר הערן, ס'הייסט ווען זי וואלט נישט אלעמאל נאר הערן וואלט איך געווען ווייטער א אונס, ס'איז דא א רצון, ס'איז דא א כח פון מצד עצמה. רבי שמעון האט געזאגט נאך א נאך א ראיה, א בעסערע ראיה, זאגט אז ווייטער דאס איז נישט אזא גוטע ראיה, ס'איז דא נאך א פסוק ווייטער צוריק אין אונזער פרשה ואתה תדבר חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמה. פרעגט אים ר' שמעון, וואס הייסט מלאתיו רוח חכמה? ס'דארף שטיין מלאתים רוח חכמה. ס'איז דאך דא א לשון, לשון רבים, כל חכמי לב, און זיי האב איך אנגעפילט מיט א רוח חכמה, וואס טייטש אשר מלאתיו רוח חכמה? האט ער געזאגט אז מלאתיו איז ווייטער, ווען ווען ס'איז דא אזא אזא סארט לשון וואס שטימט נישט, פארשטייט ר' שמעון אז דא מיינט מען איינער אנדערש, דא מיינט מען עפעס א נשמה, דא מיינט מען די שכינה. וועם האב איך אנגעפילט רוח חכמה? להאי ליבא. צו די לב, די לב וואס הייסט די לב פון די וועלט, די לב וואס הייסט די שכינה, כ'האב אנגעפילט נישט די חכמי לב, נאר די חכמי לב, זיי זענען נאר א כלי, זיי זענען מקבל פון די לב אליינס, וואס דאס איז די שכינה וואס אין אים האב איך אנגעפילט א רוח חכמה און דורך דעם קען מען טון די גאנצע די גאנצע זאך. האט אים ר' אלעזר געפרעגט. אויב אזוי וואס דו האסט געלערנט די זאך פון פון ווארט אשר מלאתיו רוח חכמה וואס טוסטו מיט די ואתה הקרב און די אלע ואתה'ס וואס מ'האט פריער רב חייא האט פארשטאנען אז דאס איז די פלאץ ווי מ'לערנט ווי מ'זעהט די שכינה און מען זאגט ניין אלץ שטימט אלעס שטימט צוזאמען דאס הייסט וואס דו דארפסט אין אנדערע ווערטער רבי שמעון האט געזאגט אז ואתה מיינט נישט די שכינה ואתה מיינט טאקע די מענטשן די די אהרן די משה די בצלאל די אזוי ווייטער זאגט רבי שמעון פארקערט, ווען איך רעד צו ואתה, דו דארפסט הקרב אליך, דו דארפסט דיך דערנענטערן, צו וועמען? צו די כל חכמי לב, די אתה תדבר אל כל חכמי לב, דו דארפסט קענען זיך אליינס מקרב זיין צו די רוח השכינה, און אזוי זאגט רבי שמעון, ואתה תדבר אל כל חכמי לב, בגין דכולהו, אלע חכמי לב טוען נישט זייער עבודה ביז די רוח הקודש רעדט אין זיי, ולחש לון בלחישו און ס'וויספערט צו זיי, ס'זאגט זיי שטילערהייט א סוד, און דעמאלטס טוען זיי וואס זיי ארבעטן, אנדערע ווערטער, די ואתה תצוה, דאס וואס שטיין איך וויל נאר ענדיגן מיט דעם, און מען קען קוקן ווייטער אין די זוהר און פארשטיין טיפער און מער וועגן די זעלבע זאך, די ואתה תצוה. וואס אונז האבן געזאגט אז לכאורה מיינט עס משה רבינו די און צו רבי שמעון רבי חייא האט געזאגט ס'מיינט די שכינה זאגט רבי שמעון צום סוף ס'איז אוודאי דא דא די שכינה אונז ווייסן פון די פסוק אשר מלאתיו רוח חכמה און אונז ווייסן פון די פסוק אשר נתן השם חכמה ותבונה בהמה אבער די די די די פשוט'ע די די פשוט'ע משה וואס ער דארף זיך מקרב זיין צו די שכינה ער איז אויכעט א חלק פון די מעשה, ער איז דער וואס גייט אין זיך מלבש זיין, ער גייט אויסהערן פאר א סיקרעט ווי די שכינה רעדט צו אים און זאגט ואתה, דעמאלטס גייט זיין די שכינה אליינס, אין אנדערע ווערטער מען דארף נישט זאגן אז ואתה מיינט די שכינה, ס'קען זיין אז ואתה מיינט דו, אבער די דו, ער איז מלא רוח השכינה, ער איז מלא רוח הקודש, וואס איז אנדערע ווערטער. די שכינה רעדט אין אים, דאס איז נאך א וועג פון זאגן די זעלבע זאך באמת, די שכינה רעדט אין אים, די שכינה וויספערט אין אים און זאגט אים וואס צו טון פאר, מ'דארף הערן דאס, מ'זאל זאגן וויאזוי מ'זאל עס מקיים זיין. פאר א איד טוט א מצוה, פאר א איד דאווענט, דארף ער מקיים זיין די פסוק ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמה, מ'טאר נישט טון א זאך פאר מ'קומט א מצוה, פאר מ'באקומט די ציווי, דאס איז די טייטש שוהין שעה אחת לפני התפילה. וואס טוט מען ביי די שוהין שעה אחת? מען ווארט אז די שכינה זאל אנהייבן צו וויספערן אין דיך, דאן זאגט מען אדני שפתי תפתח, עס הייסט די שם אדני, די שכינה, זי מאכט אויף דיין מויל און זי רעדט, ופי יגיד תהלתך. און ווען מען טוט עס פאר דעם, דאס הייסט אזוי ווי, דאס איז שוין חוצפה, דאס איז שוין. געכאפט דעמאלטס ווערט מען פארברענט פון אלע מיני אש גדולה און אלע מיני זאכן ווען א מענטש פאר דעם נעמט דארף פאר מען טוט יעדע זאך פאר מען בויט א משכן אויסצוהערן ואתה תצוה ואתה הקרב אליך ואתה תדבר אל כל חכמי לב און ווארטן ווען מען קומט אין די אזוי ווי אין די אין די שאו ווען מען באקומט א א מעסעדזש אין די אין די אויער אין די אין די העדפאון דא זאגט די שכינה טו עס אזוי דעמאלטס קען מען עס אנהייבן צו טון. א גוטן שבת.